לעילוי נשמת ר' יוסף בר' דוד עליו השלום שושן ליום היארצייט שלו ג' סיוון.
ב' חלקים משיחת אור לערב חג השבועות תשל ה. וכידוע די הוראה פון רבותינו נשיאינו אז אין די ימי הספירה זאל מען לערנען מסכת סוטה. על מנת אין אן אופן אז מען פארענדיגט דאס ביום האחרון ווען ס'איז שבע שבועות תמימות, שבע שבתות תמימות תהיינה לכם, דעם דף מ ט, וואס דערפאר איז דאך דאס קודם לכל דבר, איז אף על פי וואס ס'איז ניט קיין צייט אויף אריכות, על כל פנים בקיצור,

מצד דערויף וואס עשרה מישראל, על אחת כמה וכמה כמה וכמה עשיריות, על אחת כמה וכמה דאס איז פארבונדן מיט א ענין פון תורה און אין תורה גופא, על אחת כמה וכמה ווען דאס איז פארבונדן מיט ערב חג השבועות, וואס דעמאלט איז ער געווען ווי רשי מפרש אין חומש, אז נעשה ונשמע איז דאס געזאגט געווארן ב ה בסיוון, ערב חג השבועות, וואס דורך דערויף וואס אידן האבן געזאגט כל אשר דיבר הוי' נעשה, ובהקדמת נעשה ונשמע לנשמע איז דאס איז געווען די תנועה מיט דער שטעל וואס האט ממשיך געווען און פועל געווען און אויפגעטון אז זאל זיין דער מתן תורה לישראל, אין זמן מתן תורתינו בחג השבועות, וואס על כל פנים בקיצור איז דאך די מסכתא מסיים אויף דערויף וואס די משנה זאגט אין כמה פרטים בנוגע צו ימות המשיח עקבתא דמשיחא, ואין די פרטים בלתי רצויים וואס זיי באווייזן אויף ירידת הדרגות.

דער סיום המסכתא איז דאך אין די מסכתות וואס איז דא משנה און גמרא, איז דאך דאס דער סיום ווי דאס איז אין גמרא, איז שטעלט זיך די גמרא אויף די צוויי פרטים וואס מען זאגט אז ס'פעלט דער ענין פון ענוה און ס'פעלט דער ענין פון יראת חטא, און זאגט אז אמר רב יוסף, אז רב יוסף האט געזאגט. אז לא תיתני ענוה, די משנה איז דאך ביי דעם דער וואס האט געלערנט די משנה בפניו, איז ביי אים געווען אין דער גירסא פון דער משנה אויכעט דער ענין פון ענוה, האט רב יוסף געזאגט, אז לא תיתני ענוה, ענוה קען נישט שטיין אין דער משנה, דערפאר וואס דאס איז איצטער דא איצטער אויכעט דא, ווארום איכא אנא. און וויבאלד אז ער ווייס אז ער איז אן עניו, במילא קען דאך אין דער משנה ניט שטיין אז זינט אז ניטא בטלה ענוה. דערנאך ברענגט מען אויכעט אראפ די זאך פון יראת חטא, אז אמר רב נחמן אז לא תיתני יראת חטא, דאיכא אנא ווארום רב נחמן איז געווען א יראת חטא. וואס עד כאן איז די גמרא וואס דאס איז די סיום המסכתא. וואס די נקודה בדבר איז אז די משנה איז מבאר עקבתא דמשיחא איז מתאר די משנה ווי אזוי מדור לדור איז געווארן דער גלות אלץ מער פינסטערער במילא איז געווארן ירידת הדורות, איז געווארן מיט א מעלה אדער מיט צוויי מעלות אדער וכו' און אלץ ווייניגער און ווייניגער. צוליב וואס דערציילט אונז די משנה כדי מען זאל ביי זיך נישט זיין אראפגעפאלן אז מען זעט וואס עס טוט זיך אין חשך כפול ומכופל קען מען דאך מיינען אז חס ושלום ס'איז נישט שייך צום ענין פון גאולה באווייזט און דערציילט די משנה א הוראה. אז מ'האט לכתחילה געוואוסט און אנגעזאגט אזוי און אזוי האט דאס שוין געטראפן, און אף על פי כן און נאך די תנאים וואס זענען אויסגערעכנט אין דער משנה, איז מען אויך אנגעגאנגען מיט לימוד התורה און מיט קיום המצוות, און מיט דעם אני מאמין בכל יום שיבוא ואף על פי שיתמהמה איז חכה לו. וואס דערפון איז אויכעט פארשטאנדיג אז וואס פאר א מעלות קענען בטל ווערן, אט אט די מעלות וואס מען קען צוקומען צו דער גאולה אפילו אן דער מעלה, די גאולה איז דאך פארבונדן, דארף מען דאך האבן א אידן וואס ער וועט מקבל זיין אויף זיך עול מלכות שמים. און מקבל זיין אויף זיך דעם די כל ההוראות פון מלכא מלכא משיחא, ווי דער רמב ם פסק'נט אפ אז יכוף כל ישראל ללכת בדרכו ולחזק בדקו, איז דאך א סימן אז ווען ער וועט זיי נייטן וועלן זיי גיין בדרך התורה והמצוה און וועלן מחזק זיין די בדק. איז דאך דערפון פארשטאנדיג, ביי א גוי להבדיל איז דאס נישט שייך צו זאגן אויף א גוי אדער שנתגייר שלא כהלכה איז כמדובר כמה פעמים איז ער א גוי ווי געווען פריער, איז דאס אויך נישט שייך צו זאגן אט א דעם ענין, איז דאך דערפון גופא פארשטאנדיג אז ס'איז דא א חילוק עיקרי. צווישן די צו וועמען משיח נעמט ארויס פון גלות בהגאולה השלימה, אף על פי וואס דערויף וועט תיכף צוקומען א תיקון צו אלע אומות העולם, ווי דער רמב ם איז דארט ממשיך אז אז אהפוך אל כל העמים כולם, לעבדו כולם שכם אחד. און אין דערויף איז מען מחדש די דור האמוראים לגבי די דור פון תנאים אז מען זאגט אז ס'איז דא אזא מין מעלה וואס ס'קאן נישט זיין אז זאל בטל ווערן, ווארום אויב חס ושלום די מעלה ווערט אויך בטל, איז דאס בדוגמא ווי מען קאן מען זאגט בנוגע ימי צאתך מארץ מצרים אז בשעת ס'איז געקומען דער קץ כ איז לא עכבם אפילו כהרף עין. ווי ער זאגט אין מכילתא, דערפאר וואס אין איין הרף עין האט געקאנט זיין א ירידה אזוי טיף, אז פון דארט איז שוין נישט שייך צו זאגן חס ושלום קיין גאולה. און אט דא איז מ'טוט אויף די גמרא און זאגט אז אין דער משנה עס דארף זיין אן אנדער גירסא אז ענווה מוז בלייבן און יראת חטא מוז בלייבן. פארוואס עפעס דווקא די צוויי מעלות זענען מוכרחים לגבי ענין הגאולה, ווארום פונקט אזוי ווי גלות איז נישט בדרך מקרה נאר מפני חטאינו גלינו מארצינו, אניט וואלטן זיך אלע גוים צוזאמען זיך נישט געקאנט איינקערן מיט איין יעקב כאטש אפילו קטן. אזוי ווי ס'איז אבער געווען חטאינו איז דערפאר איז געווארן גלינו מארצינו, וואס דערפון איז אויכעט פארשטאנדיק אזוי ווי די גאולה איז דאך א זיכערע זאך אז זי קומט, ווי דער רמב ם זאגט דארטן מן הכתובים ומן הנביאים מאמרי חז ל מדרשי חזל וכו', דארף זיין ביי אידן, ניט קוקנדיק אויף די ירידה הכי גדולה, אט אט די עניינים, אט די תכונות, וואס זעהל מבטל זיין די חטאינו, אין וואס איז באשטאנען דער חטא וואס האט געבראכט צו דעם איצטיגן גלות, זאגט די גמרא אין יומא, אז דאס איז א ענין וואס דעמאלט איז געווען דער ענין פון שנאת חינם, וואס דערפון איז פארשטאנדיג אז וויבאלד אז ס'מוז נאך קומען די גאולה